דער ענין פון און דעמאלט ווען עמיצער וויל ניט מקיים זיין דעם אייבערשטנ'ס רצון. א א אידן איז בשעת ס'איז געווען דם אין ארץ מצרים איז ביי א אידן געווען מים כפשוטו, ווי ער דערציילט אין מדרש אז מ'האט געטרונקען ביחד פון דעם זעלבן כוס און פונעם זעלבן מקום, מקום פונעם זעלבן מים אדער אגם אדער יאור. איז דער יהודי דער איד האט געטרונקען מים. די איינציגע זאך אבער וואס דער אייבישטער האט אפגעגעבן צו א בחירה פון א איד צו אנשים ונשים און אויכעט צו טף, אויף וויפל ס'איז שייך איז בחירה בטף, אז זיי קענען חס ושלום דאס מונע זיין אדער מעכב זיין. און אויכעט דאס אויכעט מצד הטוב כדי מען זאל באווייזען אז מען איז אן עם חכם ונבון און אויב ס'איז טאקע אן ענין פון סכנת נפשות רחמנא ליצלן חס ושלום גייט מען אוועק צו א רב וואס ער קען פסק'נען על פי הוראות תורת חיים צי דאס איז אט דער פאל ווארום אליין איז מען א נוגע בדבר.

און דעמאלס זאגט ער ניט קיין אייגענע מיינונג חס ושלום, ער זאגט די מיינונג פון תורה, וואס דאס איז די תורה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. און אט דעמאלט האט מען מים און מען האט די מקווה טהרה, און מען איז מוסיף נאך א בנין מקווה טהרה מיט אלע הידורים ברוחניות. צוזאמען מיט אלע הידורים בגשמיות, כידוע די מכתבים פון נשיא דורינו פון רבי'ן דעם שווער בזה, מיטן סיפור פון דעם פאטער וואס ער האט איבערגעגעבן פון זיין פאטער, וויאזוי מען דארף זען אז א מקווה זאל זיין אין א בנין א מקווה און א מקווה זאלן זיין מהודר ברוחניות און אויכעט און א עיקר גדול אויכעט אין יופי חיצוני, זה קלי ואנוהו התנאה לפניו בקלף יפה. ובדיו און מיט די אלע פרטים בפרט אז דאס קען חס ושלום אפהאלטן א אידן פון מקיים זיין אט די מצוה על כל פנים פון מקיים זיין נישט בעיתה ובזמנה וואס דערפאר איז דאך די השתדלות הכי גדולה געווען אלעמאל און אויכעט איצטער אויף וואס אויספירן אויכעט דעם יופי חיצוני בכל האופנים האפשריים כפי היכולת. און אט דעמאלט האט מען די הבטחה פון וידעו מצרים אז ס'ווערט בטל און צובראכן די מדידות והגבלות וואס א איד האט די כח, די בחירה, ער זאל זיך אליין מיצר זיין דורך דערויף וואס ער איז זיך אליין מגביל זיין און זיך אליין באגרעניצן און באקומען דעם אושר דעם גרעסטן גליק וואס ס'קען זיין ביי א פאטער און א מוטער אז ס'ווערט געבארן נאך א קינד און ער האט נאך נחת, און דער נחת קומט ביי עם דווקא מיט ניט אין אן אופן פון חינם אן השתדלות, נאר ער איז פארבונדן דערמיט וואס ער האט טירחה און זי האט טירחה. אין דעם גידול בנים ובנות, אָט דעמאָלט און לפום צערא אגרא האָט ער דערנאָך דער נחת נאָך מער טיפער און נאָך מער ברייטער און נאָך מער רייכער, ווי פון אַן ענין, וואָס מען באַקומט אָן קיינע השתדלות און אָן קיינע ספיקות און אָן קיינע בלבולים און אָן דעם בלבול, וואָס וועט זאָגן אָט די שכנה, וואָס לעבט אין אַ צווייטע דירה איבערן סטריט, איבערן גאַס, צו זי וועט זאגן אז דאס איז אויסגעהאלטן לפי כללי המאדע, אדער ס'איז נישט אויסגעהאלטן לפי כללי המאדע. וואס די התחלה בזה הייבט זיך אן אז ער באטראכט זיך אז ער האט חלק אלקה ממעל ממש, און דאס איז זיין עיקר, במילא צום אלעם ערשטן דארפן וויסן און פרעגן וואס זאגט דער חלק אלקה ממעל ממש איז דערנאך בדרך ממילא ווערט דער וכבשוה פון דעם חלל השמאלי וכבשוה פון דעם גאנצן ארץ וואס אט דעמאלט ווערט דער ענין פון פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה אין פשוטו של מקרא אז מ'נעמט איין די אלע עניינים גשמיים אז זיי ווערן ביי עם באדינער טאמער דארף ער האבן מערער געלט האט ער מערער געלט דארף ער האבן א גרעסערע דירה ווארום ס'איז געבארן געווארן נאך א אינגל און נאך א מיידל גיט אים דער אייבישטער א גרעסערע דירה דארף ער האבן נאך מלבושים און מלבושים יפים ווארום ס'ווערט געבארן א שענער קינד דארף מען האבן שענע לבושים פאר אים גיט ער אים מעגליכקייט קויפן שענע לבושים ועוד והוא העיקר אז ס'ווערט קינדער וואס זיי זענען מיר חן בער וואס זיי זענען מוצא חן בעיני אלוקים ואדם וואס דאס איז די הוראה פון דעם ענין פון וואס פון מים קען מען נוצן מים אין אן אופן אז דאס זאל ברענגען קינדער לעבן. און דערנאך חס ושלום דער ענין ווי ס'איז געווען בידו מצרים, וואס דורך דערויף האט מען געדארפט אנקומען צו דעם ענין, וואס דאס איז שייכות בנוגע צו מצרים צו ניט אידן, בנוגע צו אידן איז זיך דער אייבערשטער האט זיך געדולד און מאריך אף, און חס ושלום ניט מעניש, און ווארט אז ס'איז א זיכערע זאך אל ידח ממנו נדח. און דערווייל גיט ער על החשבון אז זיכער וועט מען תשובה טאן גיט ער די כל עניינים הדרושים כהנהגות פונעם בעל שם טוב און דערנאך די נשיאים שלאחריו אז צום אלעם ערשטן האט מען אידן די אידן געגעבן גשמיות בהרחבה און דערנאך איז דאס געווארן אויכעט און האט דערנאך געבראכט צו פועל זיין אויף אידן אויכעט ברוחניות. און בשעת ס'איז דער מאריך, דער אייבערשטער פארלענגערט די צייט, דארף מען אבער זיין אן עם חכם ונבון, אויסנוצן די צייט אויף עניינים כדבעי, און נישט טראכטן אז וויבאלד אז ס'איז דורכגעגאנגען אזא מין זמן, און ס'איז געגאנגען אלס כדבעי, און מ'האט הנאה געהאט פון ענייני רשות וכיוצא בזה, על אחת כמה וכמה אויב מ'האט נאך אויסגענוצט די צייט אויף לימוד התורה וקיום מצוותיה איז געווען א הנהגה פון בן עזאי וואס ער האט געזאגט די לעולם וכו' וכו', אבער די הנהגה פון ניט פון בן עזאי, הנהגה און פסק דין אין שלחן ערוך איז דער ענין א פסק דין ברור, ס'דארף זיין לימוד התורה בהתמדה ושקידה, ס'דארף זיין קיום המצוות בהידור. און ס'דארף זיין א זהירות נישט פארנוצן א צווייטענס געלט, מער נישט ווי אויסנוצן בויען עניינים אויפן חשבון פון אייגענע געלט, מ'האט אבער אויף דערויף די משל ודוגמא ווי די גמרא זאגט אין סוף כסובות די א דוגמא פון עור הצבי וואס ביי א הירש, וואס אין התחלה פון שלחן ערוך מאנט מען ביי יעדער אידן ער זאל זיך גלייכן צו א הירשן, זאגט מען ביי א הירש איז דער סדר אז בשעת נישט ווי ביי אנדערע חיות אז ס'איז דא דער עור, וואס עור דער טפל איז דאך א דבר המגין און באווארנט מיט כמה עניינים, איז ביי א הירש דער סדר אז בשעת ער איז מוסיף אין בשר וואס דארף האבן הגנה, קומט בדרך ממילא צו אין די עניינים הטפלים, וואס דאס איז דער עור הצבי. און דערנאך זאגט די גמרא אז אזוי איז געווען אין ארץ הגשמית בשעת ס'איז געווען ארץ ישראל כתיקונה, איז אזוי געווען בפשטות אין די מדידה והגבלה פון ארץ ישראל, וואס זי איז אלעמאל געווען ארץ ישראל לגבולותיה, במדידה והגבלה מיט גבולותיה. אבער גבולותיה חס ושלום עפעס אפגעבן? דערנאך האט די גמרא דערציילט א מעשה ווי ס'איז געווען בפועל וואס מ'האט געמאסטן, האט מען געמאסטן בשעת ס'איז צוגעקומען נאך אידן, איז צוגעקומען אין שטח הגשמי פון ארץ ישראל, צוליב וואס דערציילט עס די גמרא אידן וואס געפינען זיך אין גלות. וואס שוין בשעת הגמרא איז שוין אויך געווען נאך דעם זמן, איז עס דערפון פארשטאנדיק אבער אט אט די אפשרות האט מען אויך איצטער, נאר איצטער איז דאס אין אן אופן פון אותותינו לא ראינו, ס'איז דא אותותינו, נאר וואס דען דאס איז אין אן אופן פון לא ראינו, אין בעל הנס מכיר בניסו.